מיר'ל היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ א, פרשת ויקהל, די ערשטע שיחה אין פרשת ויקהל אין ליקוטי שיחות כ א, און אין ליקוטי שיחות עמוד צוויי הונדערט און אַכט און דרײַסיק. די שיחה איז האט צו טון מיט א סיום אויף הלכות בית הבחירה אויפן רמב ם, ווען דער רבי האט גערעדט די שיחה איז יעמאלט די געווען האט מען געהאלטן מסיים געווען הלכות בית הבחירה, לויט דעם סדר וואס דער רבי האט איינגעשטעלט אז מען זאל לערנען דריי פרקים א טאג און מען ענדיגט גאנץ רמב ם אין א יאר, און ס'האט א שייכות צו פרשת ויקהל וואס אין ויקהל רעדט מען דאך וועגן דעם ענין פון ויקהל משה את כל עדת בני ישראל און ער האט זיי אנגעהויבן אנזאגן וועגן דעם ענין פון בנין המשכן, און דארטן הייבט ער דאך אן מיטן ענין פון שבת. פון דעם לערנט מען דאך ארויס אז שבת בוינט מען נישט דעם אז דער שבת איז נישט דוחה, בנין בית המקדש איז נישט דוחה דעם ענין פון שבת, און איז די צוויי זאכן, ס'פרשת ויקהל און ס'אויך דער ענין פון הלכות סיום סיום הלכות בית הבחירה צו דעם רמב ם, פשוט געוואלדיג געשמאק, דער רבי וועט ברענגען א שאלה וואס מפרשים פרעגן אויפן רמב ם, און דער רבי וועט עס פרובירן צו ענטפערן און דאס אפפרעגן, און דארט וועט דער רבי פרעגן נאך צוויי שאלות אליין אויפן רמב ם אויף דעם הלכות בית הבחירה, און דער רבי וועט מחדש זיין נפלא'דיג וואס דער ענין פון שמירת בית המקדש, וואס דער ענין פון בודק זיין ווען די אינדערפרי ווען די כהנים זענען ארום גיין בודק זיין אויב אלס איז בסדר, לויט דעם וועט אראפפאלן אלע שאלות און ס'וועט זיין פשוט געשמאק פארשטאנדיג וואס דער רמב ם זאגט, וואס לכאורה איז דא פשוט איז דאס א סתירה פון רמב ם אויפן רמב ם, און צום סוף וועט דער רבי אראפברענגען. די פנימיות הענינים, וואסערע שייכות דאס האט וואס דער לימוד איז צו אונז, אויף די עבודה וואס מיר דארפן היינט ארבעטן, וועגן דעם קומענדיגן בית המקדש, וועגן משיח וועט קומען, דער בית המקדש השלישי. אות א', אין סוף פונעם לעצטן פרק פון הלכות בית הבחירה, אין וועלכן דער רמב ם איז מבאר די דינים פון שמירת המקדש, ס'דא הלכות בית הבחירה, רעדט דער רמב ם דארטן אלץ וועגן בויען דעם בית המקדש מיט דעם מיט דעם מיט דעם ווי מען דארף בויען און וואס מען דארף בויען און די אלע זאכן מיט די זאכן וואס איז אין בית המקדש, צום סוף איז ברענגט דער רמב ם און מבאר די דינים פון שמירת המקדש, סוף פון הלכות בית הבחירה ברענגט ער די זאכן וועגן ענין פון שמירת המקדש, וואס איז שמירת המקדש דארטן רעכנט אויס אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין משניות אין מידות און אין תמיד וויפיל ס'איז געווען איין און צוואַנציק ערטער וואס מ'האט אכטונג געגעבן ערטער וואס כהנים זענען געשטאנען ערטער וואס לויים זענען געשטאנען ס'געווען אן ענין פון שמירה אין בית המקדש וואס מ'וועט שפעטער לערנען דעם ענין וואס איז דער ענין פון די שמירה דארטן איז אין וועלכן דער רמב ם מבאר די דינים פון שמירת המקדש נאכדעם וואס ער איז מתאר אין הלכה י א, אין הלכה י א ברענגט דער רמב ם ווי אזוי די כהנים האבן יעדן אינדערפרי דער לשון פונעם רמב ם, בשחר קודם שיעלה עמוד השחר סמוך לו, יעדן אינדערפרי פאר ס'איז געווען ווען ס'האט אנגעהויבן ווערן טאג, פאר דעם עמוד השחר, וואס איז געווען? האט מען בודק געווען מיט שתי אבוקות של אור בידם, מ'האט אויפגעעפנט דעם בית המקדש, און א גרופע פון כהנים זענען געגיין און יעדער איינער האט געהאלטן צוויי ליכט אדער צוויי אבוקות וואס האט זיי געמאכט ליכטיג ס'איז דאך נאך געווען טונקל דארטן זענען זיי ארום געגיין און ס'איז געווען צוויי גרופעס וואס זענען געגיין ווי מ'וועט לערנען שפעטער אויכעט אז האבן זיך זענען ארום געגיין ארום דעם גאנצן די זיי האבן אנגעהויבן לאמיר זאגן דא איז איין גרופע געגיין ביז דא און די אנדערע גרופע געגיין ארום און ארום ביז זיי זענען אנגעקומען דא און זיי האבן זיך צוזאמגעטראפן צוזאמען די וואס זענען געגיין פון דא ביז דא האבן זיי דא אנגעקומען אסאך פריער, ווייל יענע האבן דאך געהאט אסאך א לענגערע וועג צו גיין, און זיי האבן זיך צוזאמגעטראפן, האבן זיי געווארט אויף זיי, האבן זיך צוזאם געטראפן, האבן זיי אלע געזאגט איינער צום אנדערן אז אלץ איז בסדר, יעדער האט בשחר קודם שיעלה עמוד השחר, האבן בודק געווען מיט שתי אבוקות של אור בידם, אין דער עזרה, צו אלץ איז דארט אין ארדענונג, זיי זענען ארומגעגיין ארום די גאנצע עזרה, און זען צו אלץ איז גרייט, אלץ איז ווי ס'דארף צו זיין. דערנאכדעם פירט אויס דער רמב ם, דאס איז הלכה י א, דערנאכדעם פירט אויס דער רמב ם אין הלכה י ב בפני עצמו, א נייע הלכה, ער הייבט אן הלכה י ב, כסדר, לשון פונעם רמב ם, כסדר הזה עושין בכל לילה ולילה, חוץ מלילי שבת, יעדן נאכט, יעדן פארטאג, פאר דעם, ווי דער לשון פון רמב ם, בשחר קודם שיעלה עמוד השחר, פאר דער עמוד השחר קומט אויף, האט מען אזוי געמאכט אלעמאל, לילי שבת איז געווען אנדערש, ווען ס'איז געקומען שבת פארטאג פאר די עלות השחר, איז מען געגיין, חוץ מלילי שבת שאין בידם אור, זענען נישט געגיין מיט די אבוקות אין די הענט, אלא בודקין בנרות הדלוקין שם מערב שבת, מ'האט אוועקגעשטעלט דארטן נרות ארום און ארום אין דעם גאנצן עזרה ערב שבת זאל מען קענען זען און בודק זיין צו אלץ איז ווי ס'דארף צו זיין און בסדר, און זיי זענען געגיין יעמאלט אן די ליכט אין די הענט. דאס איז וואס דער רמב ם ענדיגט מיט דעם, הלכות בית הבחירה אין פרק ח', און דאס הלכה י א און הלכה י ב. איז ידוע די שאלת המפרשים. דער כסף משנה און דער תוספות יום טוב אין תמיד פרעגן פרעגן א שווערע שאלה פון רמב ם. דער דין איז דאך ווי דער רמב ם פסק'נט בכמה מקומות, דער רבי ברענגט אראפ און געלערנט אין הלכות שבת פרק כ א, אין עבודת יום הכיפורים פרק ב', אין קרבן פסח, אין הלכות קרבן פסח פרק א', ברענגט דער רמב ם אראפ אין די אלע ערטער אז אין שבות במקדש. וואס איז שבות במקדש? יעדע זאך וואס איז דא וואס מן התורה טאר מען נישט, דערנאכדעם דא וואס די חכמים האבן צוגעגעבן, ס'הייסט מן התורה מעג מען, אבער די חכמים האבן געזאגט אז מען טאר עס נישט טון, בשעת ס'קומט אין בית המקדש, אין בית המקדש איז נישטא אין שבות, יעדע זאך וואס די חכמים האבן מתקן געווען איז אין מקדש איז דאס נישט חל, און טלטול הנרות בשבת איז דאך נאר אן איסור שבות, דער רמב ם אליין זאגט אין הלכות שבת פרק כ ה אז דער איסור איז אנצוצינדן א ליכט, אבער גיין מיט א ליכט שבת איז מדאורייתא איז מותר, אבער מדרבנן איז דאס דאס אסור, אבער דער רמב ם זאגט דאך אליין אז אין שבות במקדש, היינט פארוואס איז מען משנה בלילי שבת אנדערש? ווי איז דער לשון פון רמב ם אז אין בידם אור אלא בודקים בנרות הדלוקין שם מערב שבת, ווערט דאך די שאלה פארוואס פארוואס זאגט דער רמב ם אז שבת איז אנדערש אז מ'האט נישט געהאלטן די ליכט, ס'איז דאך ליכט איז דאך האלטן און ארום גיין מיט די ליכט איז דאך נאר א שבות, און אויב ס'איז נאר א שבות אין בית המקדש איז דאך עס נישטא האט מען געקענט גיין מיט די ליכט אזוי ווי אלעמאל. און דער רמבם פסק'נט אז ס'איז געקומען שבת איז מען נישט געגאנגען מיט קיין ליכט, א שווערע שאלה אויפן רמבם. דאס פרעגט דער דער כסף משנה, דער כסף משנה אליין ענטפערט, כסף משנה גיבט א ענטפער אויף דעם, אז שאני הכא, דא איז אנדערש, פארוואס? ווייל די אפשר בנרות הדלוקים מערב שבת. וויבאלד ס'איז דא אן אפשריות צו בודק זיין און דערביי אויסמיידן דעם שבות, איז מען דעמאלט נישט מתיר דעם שבות. א געשמאקן ענטפער. כסף משנה זאגט זייער א געשמאקן ענטפער. ביסט גערעכט טאקע אז אין שבות במקדש האט מען געמעגט גיין מיט די ליכט, אבער ס'איז דאך דא א וועג ווי מען קען עס מאכן נישט, מען זוכט נישט דווקא צו עובר זיין אויף דעם אויף דעם שבות וואס די חכמים האבן מתקן געווען, וואו מען קען מאכן אויף א אופן אז דער שבות זאל אויכעט ווערן מקוים, איז טוט מען עס. דא איז קען זיין מען שטעלט אוועק ליכט פון ערב שבת ממילא דארף מען נישט שלעפן די ליכט מיט זיך פארוואס זאל מען דארפן ס'טאקע אין שבות במקדש אבער פארוואס זאל איך זאגן אז מען דארף גיין דווקא מיט די ליכט פרייטאג צונאכטס און זאגן אז די אין שבות במקדש אפשר ס'דא א אנדערע עצה ס'דא א עצה וואס מען קען לייגן ליכט פריער און ממילא האט ער פארענטפערט דעם רמב ם פארוואס דער רמב ם האלט אז מ'איז געגאנגען שבת איז מען נישט געגאנגען מיט די ליכט ווייל ס'דא א אנדערע וועג ס'דא א אופן ווי מען קען גיין אן די ליכט. דאס איז א געשמאקע רעדט פון כסף משנה אבער דער רבי איז ממשיך דער תירוץ איז אבער צריך עיון ווי אנדערע מפרשים פרעגן דא דער דער משנה למלך און אנדערע מפרשים פרעגן אויף דעם כסף משנה פארוואס זאגסט אזא זאך דו זאגסט מיר אז ווען ס'איז דא א וועג וואס מ'קען מקיים זיין דעם שבות יעמאלט איז נישט חל דער אין שבות במקדש ס'איז נישט ריכטיג וואס זאגן זיי? דער רמב ם פסק'נט אין הלכות עבודת יום הכיפורים, אין הלכות עבודת יום הכיפורים פסק'נט דער רמב ם אז היה כהן גדול, א לשון פון רמב ם, היה כהן גדול זקן או חולה, מלבנין עששיות של ברזל באש מבערב ומטילין אותן למחר במים כדי להפיג צינתן. און דער רמב ם לייגט צו שאין שבות במקדש. דער כהן גדול איז געווען א עלטערע מענטש, מען דארף זיך דאך טובל'ען, פינף מאל דארף מען זיך טובל'ען יום כיפור, און א מקווה בדרך כלל איז דאך געווען קאלטע וואסער, ס'איז נישט געווען מען האט נישט אנגעהיצט די מקווה'ס, וואס טוט מען מיט דעם? אויב ער געווען א אלטער אדער געווען א חולה, און ס'עט אים זיין שווער זיך צו טובל'ען, און ער איז דער כהן גדול, וואס טוט מען? גיט דער רמב ם א עצה, אז מען נעמט און מען נעמט ערב ערב יום כיפור, און מען נעמט שטיקער אייזן, און מען נעמט און מען לייגט עס אריין, מען לייגט עס אין א פייער, ביז ס'ווערט מלבנין, ביז זיי ווערן פשוט, ס'ווערט אזוי שטארק הייס אז זיי ווערן ווייס אדער רויט פון די פון די פייער, און מען לאזט עס איבער ביז אויף מארגן אינדערפרי, און זיי בלייבן דאך הייס, זענען געווארן אזוי שטארק הייס אז ס'בלייבט נאך יום כיפור אינדערפרי, ווארפט מען עס אריין אין די מקווה, ווארפט עס אריין אין די מקווה ווערט די וואסער נישט אזוי קאלט, נעמט אוועק אביסל פון די קעלט פון דעם, און די רמב ם ענדיגט צו פארוואס טוט מען עס, בדרך כלל אפילו די רבנן האבן מתקן געווען אז מען טאר עס נישט טון, און ס'איז דאך אין שבות במקדש דערפאר מאכט מען דאס, כאטש איך זע, כאטש אז איך זע אז אויך אין דעם פאל קען מען דאס באווארענען באופן אחר. עס זאל נישט זיין קיין שבות, מען קען עס מתקן זיין אויף א אופן אז עס זאל נישט זיין קיין שבות, ווי קען מען עס מאכן? דער רמב ם אליין פירט אויס, או מערבין מים חמין במי המקווה כדי שתפיג צינתם, ס'איז דא א זאך וואס מען קען עס מאכן אין א אופן פון נישט פון נישט קיין עובר זיין אויפן שבות, אז מען גייסט אריין, מען גיסט אריין הייסע וואסער, מען גרייט אן הייסע וואסער פון ערב שבת אין אסאך. כלים, און יום כיפור, ערב יום כיפור, און און יום כיפור אינדערפרי גיסט מען אריין די ווארימע וואסער אין די מקווה, דאס מעג מען דאך מאכן אפילו נאך די רבנן, ממילא ווערט די מקווה ווארים. זעה איך דאך אז דער רמב ם אליין האלט דאך אז וואס? אז אפילו אז ס'איז דא א וועג אז מ'קען עס מאכן נישט עובר זיין דעם שבות מיט אריינגיסן הייסע וואסער, פון דעסוועגן זאגט דער רמב ם אז מ'מעג אנווארעמען אייזן און עס אריינווארפן דערנאדן אין די וואסער. זעה איך דאך אז אפילו ווען ס'איז דא א אנדער וועג, ווי דער רמב ם אליין זאגט אז ס'איז דא א אנדער וועג, מאכט מען עס אויך, ווערט דאך צוריק די שאלה, פאלט אראפ דער ענטפער פון כסף משנה, אוואו מ'קען אויף א אנדערע אופן נישט צו מבטל זיין דעם שבות, טוט מען עס, ס'איז נישט ריכטיג, איך זעה דאך אז דער רמב ם זאגט מפורש ביי הלכות יום הכיפורים אז מ'קען עס מאכן לכתחילה מיט מאכן הייס, אנהיצן שטארקע, אנהיצן שטיקלעך אייזן און עס אריינווארפן אין מקווה, אפילו מ'איז עובר אויפן שבות, און ס'איז דא א וועג ווי מ'קען עס מאכן אן דעם, בלייבט דאך ווייטער די שאלה דער רבי זאגט נישט גענוג זאת ועוד און דער רבי ברענגט נאך א שאלה וואס ס'פאלט אפ דער ענטפער פון דעם כסף משנה און ס'וועט בלייבן ווייטער די שאלה פארוואס דא האט דער רמב ם געזאגט אז מען טאר נישט גיין מיט די ליכט און מען גייט דווקא מיט די ליכט וואס מען האט אנגעגרייט פון ערב שבת זאת ועוד דער רמב ם פסק'נט אז אויב דער כהן גדול ביקש להתנמנם אין הלכות עבודת יום הכיפורים שטייט אז דער כהן גדול דארף זיין אויף א גאנצן יום כיפור ער טאר נישט שלאפן יום כיפור ביינאכט, יום כיפור שלאפט נישט. וואס טוט מען אויב דער כהן גדול הייבט אן צו איינשלאפן, מען זעט אז ער הייבט אן צו איינדרימלען, ביקש להתנמנם, זאגט דער רמב ם, לשון פון רמב ם, פרחי לויה מכין לפניו באצבע צרדה, זיי מאכן באצבע צרדה און זיי וועקן עם אויף. זאגט דער רבי, כאטש דאס איז א שבות, ווי דער רמב ם פסק'נט אין הלכות שבת אז ס'קען זיין משמיע קול, ס'קען זיין אז א שבת קען מען עס נישט מאכן, אויב אזוי, און דער רמב ם זאגט אז מ'מאכט עס יא, פארוואס ווייל אין שבות במקדש? דער רבי פרעגט א שאלה, ס'איז אפשר בענין אחר, עס זענען פאראן אנדערע מיטלען אויף צו העלפן דעם כהן גדול זיין וואך, פעלט עצות ווי אזוי צו אויפוועקן דעם כהן און נישט עובר זיין אויפ'ן שבות דרבנן? ס'איז דאָ זײער גוט. מע קען אים זינגען, מע הײבט אָן זינגען, מע שרײַט זײַן נאָמען, מע מאַכט אַ, מע מאַכט אַ טומל, מע מאַכט אַ רעש, אָדער מע גײט צו, מע גיט אים אַ שאָקל, מע זאָגט אים, כּהן גדול, טאָרסט ניט שלאָפֿן יום כּיפּור בײַ נאַכט? זאָגט דער רמב ם, נײן, אַז איך, אַז איך מאַך עס, מע מאַכט, אַז מע מאַכט עס דװקא אױף אַזאַ סאָרט אופֿן, װײַל אין שבֿות במקדש. װערט דאָך װײַטער צוריק די שאלה, הדרא קושיא לדוכתא, פֿאַר װאָס דאָ, װען ס'קומט צו די בודק זײַן דעם בית-המקדש, יעדן מאל פארטאג גייט מען מיט די ליכט, און שבת זאגט די רמב ם גייט מען נישט מיט די ליכט, פארוואס? ווייל ס'איז, שבת גייט מען נישט מיט די ליכט, נאר מען גייט מיט די ליכט וואס איז דא פון ערב שבת, ס'איז דאך א שבות, אויב ס'איז א שבות האט מען עס געמעגט טון. אין אות ב' וועט דער רבי פרובירן געבן א ענטפער אין פשטות, און דער רבי טוט עס אפפרעגן און זאגן אז ס'איז נישט, נאכדעם דער רבי פרעגן נאך צוויי שאלות אויפן רמב ם, נאכדעם קומען די חידוש וואס דער רבי וועט מסביר זיין וואס דער רמב ם האט דא געמיינט פארוואס דער רמב ם האט דאס געזאגט, און מיט דעם וועט ווערן פארענטפערט אלע שאלות וואס מען וועט פרעגן נאך שפעטער אויכעט. אות ב' בפשטות קען מען מחלק זיין, לכאו' בפשטות איז דא א חילוק פון די זאכן וואס מען האט גערעדט פריערט, למשל וועגן דעם ענין פון די נרות וואס מען גייט אינדערפרי מיט די אנדערע זאכן, וואס דער חילוק? דער כלל פון אין שבות במקדש אויך בדאפשר בענין אחר איז בלויז ווען דאס איז אן ענין ארעי. ווען ס'ט ווען ס'רעדט זיך, דער רבי וויל מחלק זיין זייער געשמאק, אז ווען זאג איך אז אין שבות במקדש, אפילו אז איך האב א עצה וואס איך קען עס טון אויף א אופן נישט צו מבטל זיין דעם שבות, ווי קען עס זיין? נאר ווען ס'איז א, ווען ס'איז א דבר ארעי, א זאך וואס ס'טרעפט נישט אלעמאל, ס'טרעפט איין מאל, ס'טרעפט פון צייט, אז ס'טרעפט ארעי מיינט אז ס'איז נישט אלעמאל, יעמאלט אויב ס'טרעפט, קען איך מאכן עובר זיין אויף דעם איז אין במקדש אין שבות קען איך עס מאכן אפילו איך בין מבטל מבטל דעם שבות פון די רבנן בלויז ווען דאס איז אן ארעי'דיגע ענין און דער רבי גיט א גיט א דוגמא וואס דאס איז עס מאכט זיך א ספעציעלער מצב וואס קען באווארנט ווערן דורך א שבות איז דעמאלט דא דער היתר שבות במקדש אפילו ווען מען קען טון באופן אחר א זאך וואס טרעפט נישט אלעמאל, א זאך וואס האט געטראפן איינמאל אין א, איינמאל האט געטראפן א זאך, ממילא אז ס'האט געטראפן, זאגט די תורה, יעמאלט אין בית המקדש איז נישטא קיין שבות. דער רבי גיבט א דוגמא, ווי לדוגמא, אויב היה כהן גדול זקן או חולה, אדער אויב ביקש להתנמנם, מ'רעדט דאך נישט דא ווען דער כהן גדול איז אלעמאל געווען א אלטער, אדער דער כהן גדול איז אלעמאל איינגעשלאפן, ס'קען זיין אז ס'זאל אריבערגיין יארן און יארן און דער כהן איז נישט איינגעשלאפן, דער כהן איז נישט געווען קיין אלטער, ער איז נישט געווען קיין קראנקער, ממילא ווען עס קומט א מצב וואס ער איז יא געווען קראנק אדער אלט, אדער עס קומט א מצב וואס ער וויל איינשלאפן, יעמאלט איז מען מתיר צו טון, אדער מאכן אזוי מיט די האנט אפילו מען קען אים אויפוועקן אויף א צווייטן אופן, ווייל ס'טרעפט נישט אלעמאל, אדער מען קען נעמען מאכן די אייזן, אנווארעמען די אייזנס, אפילו אז מען טאר נישט מדרבנן, אין בית המקדש איז נישטא קיין שבות, וויבאלד אז ס'האט געטראפן נאר איינמאל אזא זאך, ס'איז נישט קיין דבר קבוע, מעג מען עס טון. דאס הייסט. וואס איז סדר הקבוע? סדר הקבוע קען נישט זיין פארבונדן מיט א שבות. נאר במקרים מסוימים קען מען אנקומען צום היתר. ווען ס'איז א סדר קבוע, ווען א זאך וואס ס'טרעפט אלעמאל, יעמאלט קען מען נישט מאכן דעם ענין פון שבות. ווען ס'טרעפט אמאל אזא זאך, יעמאלט איז אין בית המקדש נישטא קיין שבות. ווי ס'איז אבער א זאך וואס ס'טרעפט אלעמאל, קען מען נישט. ממילא איז דא פארשטאנדיק דא וואס דער רמב"ם זאגט דא, אז מ'גייט נישט מיט די ליכט. ווען גייט מען מיט די ליכט? יעדן נאכט און יעדן שבת, זאגט דער רמב"ם אז אזאך וואס איז דא מוז מען זוכן א עצה, וואס איז די עצה? מען נעמט די ליכט וואס מען האט אוועק געשטעלט ערב שבת און מען גייט נישט מיט די ליכט אין די הענט, בנוגע בנידון דידן, ער זיך אבער מאכן א חילוק פון די מקווה וואס איז קאלט און פון דעם כהן וויל איינשלאפן, ווייל ס'איז אזאך וואס איז נישט קיין דבר קבוע, וואס איז נישט קיין דבר קבוע, ס'ארעי, ס'קען טרעפן אז דער כהן וועט וועלן איינשלאפן, יעמאלט זאג איך דיר מעגסט מאכן אזוי אפילו קענסט אים אויפוועקן אויף א אנדערע אופן. אבער דא איז דאך עס א דבר קבוע, בנידון דידן רעדט זיך דאך וועגן איינשטעלן א סדר קבוע פון הנהגת הכהנים בכל שבת ושבת אז מען זאל גיין מיט די ליכט, און דערפאר איז וויבאלד ס'איז אפשר באופן אחר, איז איינס ווען ס'איז נישטא קיין אנדער וועג, איז אין שבות במקדש, איך מוז עס טון אין מקדש מוז איך עס מאכן, אבער ס'דאך דא א אנדער וועג, איך קען דאך אנצינדן די ליכט פון ערב שבת, און ס'ברענען דארטן פארטאגס שבת אינדערפרי, וועלן זיי זען ווי צו גיין, דארף מען נישט גיין מיט די ליכט. איז מען נישט קובע הנהגת הכהנים באופן כזה אז מען זאל שטענדיג דארפן טון שבות במקדש. זייער געשמאק, א געשמאקע חילוק. ווען ס'איז א זאך וואס ס'טרעפט איין, וואס ס'טרעפט, וואס ס'קען זיין אז ס'טרעפט נישט און ס'קען אמאל יא טרעפן, יעמאלט ווען ס'טרעפט איז איז נישטא קיין שבות. אבער א זאך וואס איז קבוע יעדן שבת צו גיין, און ס'איז דא א אנדערע אופן, איז מען נישט מבטל דעם ענין פון דעם שבות פון די תיקון פון די רבנן. לכאורה א געשמאקער, זייער א געשמאקער ענטפער, א חילוק נפלא ביותר צווישן אונזער מצב מיט די ליכט וואס מען געט, און מיט די מקווה, און מיט דעם איינשלאפן, זייער געשמאק. זאגט דער רבי ניין, די הסברה איז אבער נישט מספיקה. דער געשמאקער הסבר אבער כ'קען עס נישט אננעמען, פארוואס? ווייל מען געפינט דעם היתר פון שבות במקדש אויך אין א פאל וועלכער איז א סדר קבוע, וואס מען האט געוואלט זאגן אז פארוואס, פארוואס זאל, זאגט דער רמב"ם דא אז מען קען עס נישט מאכן, ווייל ס'איז קבוע יעדן שבת און יעדן שבת דארף מען גיין, ממילא יעמאלט קען איך נישט ניצן דעם שבות, און ס'דא א עצה צו אנצינדן די ליכט פון פריערט, איך זעה מפורש אז נישט אזוי, וואו זעען מיר? ווען ערב פסח איז חל להיות בשבת, איז דער דין אז מען איז מפשיט דעם עור פונעם קרבן על גבי המקלות פונקט ווי בחול, אף על פי אז ס'איז אפשר באופן אחר, אז מ'נעמט אז מ'נעמט אראפ די אז מ'שינדט אפ דעם דעם קרבן פסח, שבת איז דאך דער קרבן פסח ברענגט מען אים, אפילו ס'איז שבת ערב פסח ברענגט מען אים, אויב י ד איז איז שבת ברענגט מען אים קרבן פסח. און דער רמב ם רעדט דארט וועגן אסאך זאכן, וועגן אויסוואשן דעם די עזרה נאכדעם וואס מ'האט געשאכטן פון די בלוט מיט די אלע זאכן, כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת, און דער רמב ם זאגט אז די מפשיט זיין דעם עור פון דעם קרבן איז אויכעט די זעלבע זאך, מ'הענגט עס אויף אויף שטעקלעך, וואס לכאורה איז דאס אויכעט א ענין פון א שבות, און איך זאג אז מען מעג עס מאכן, און דאס איז דאך א זאך וואס אף על פי ס'איז אפשר באופן אחר, ס'איז דא א אנדערע וועג, מ'קען ארויפלייגן איינער אויף א אנדערעס פלייצע און אים אפשינדן, מ'קען אים אפשינדן ווען ער ליגט אויפן אויפן פלאר, ווען ער ליגט אויף דר'ערד, און דעסוועגן זאגט דער רמב ם אז מען מעג עס מאכן. און וואס זעה איך דארטן? אז דאס איז דאך א זאך וואס איז קבוע, נישט קיין זאך וואס וואס וואס איז וואס קען זיין אז ס'זאל נישט טרעפן, אז למשל אז א כהן זאל קיינמאל נישט איינשלאפן, דאס קען זיין ס'זאל טרעפן, קען זיין ס'זאל טרעפן אז א כהן זאל אלעמאל זיין א געזונטער און נישט קיין אלטער און נישט קיין קראנקער, דא איז דאך עס א דבר קבוע, און פון דעסוועגן שטייט אז מען ניצט יא דעם ענין פון דעם שבות אז מען איז מבטל דעם ענין פון שבות, ווערט דאך די שאלה ווייטער פארוואס דא זאגט מען עס נישט? און דער רבי זאגט אבער ס'איז א דוחק צו זאגן, אפשר קען מען דאך געבן א דריי און זאגן אז וואס, אז על פי אז אז ערב פסח שחל להיות בשבת איז גערעכנט ווי ארעי, וואס קען מען זאגן אז ס'איז גערעכנט ווי ארעי, דערפאר איז אפילו ס'איז דא א אנדערע אופן בין איך מבטל דעם שבות און איך מאך עס אויף די מקלות, זאגט דער רבי ניין, מען קען וויבאלד ס'איז א קביעות נאר מזמן לזמן, וועסטו וועלן זאגן אז ס'איז ארעי, ניין, ס'איז א זאך וואס איז זיכער אז ס'וועט קומען. ביי א כהן זאל איינשלאפן איז נישט זיכער אז ס'עט קומען, דערפאר הייסט עס ארעי, א כהן זאל זיין א חולה און ער זאל זיין א זקן איז נישט קיין זאך וואס מוז זיין, איז דאס ארעי, מה שאין כן ביי דעם ענין פונעם פסח, לויט דעם לויט דעם דאס יעדער איינער ווייסט, ספעציעל לויט דעם לוח וואס מיר האבן היינט, און אפילו דארטן און אפילו לויטן קביעות לויט די לויטן מולד הלבנה מיט די אלע זאכן, עט אויסקומען אז ס'זאל זיין י ד שבת, און אז ס'עט אויסקומען ס'זאל זיין י ד שבת איז דאס שוין נישט קיין ארעי, איז דאס שוין קבוע, און דעסטוועגן זאגט מען דא, זאגט דער רמב ם אפילו אז ס'איז קבוע, זעה איך דאך אז ס'איז דא א וועג וואס מען קען נישט מבטל זיין דעם שבות אויף א אופן פון אפשינדן דעם בהמה פון דעם פון דעם קרבן פסח אויף א אנדערע אופן ס'זאל נישט מבטל זיין דעם שבות, זאגט דער רמב ם ניין, מען קען עס מאכן אויף די מקלות אזוי ווי מען מאכט דאס אינמיטן די וואך. ווערט דאך די שאלה ווייטער צוריק, הדרא קושיא לדוכתא, פארוואס דא ווען ס'רעדט זיך ביי אונז וואס איז טאקע א דבר קבוע, און מען זעט אז אפילו ביי א קבוע און ס'איז דא א אופן וואס מען קען עס מאכן אנדערש, זאג איך אז מ'איז מבטל דעם שבות, פארוואס דא איז מען נישט מבטל דעם שבות און מ'ניצט די ליכט וואס איז דא אין בית המקדש מ'צינדט אן ערב שבת ערב יום ערב שבת יעדן וואך און די כהנים שלעפן נישט די ליכט מיט זיך, פארוואס פארוואס זאלן זיי עס נישט נעמען מיט זיך ווייטער? זענען מיר געבליבן מיט די שאלה וואס די מפרשים פרעגן, פארוואס פארוואס האלט דער רמב ם אז מ'גייט נישט מיט אז מ'גייט נישט מיט די אבוקות בידו? אות ג' אין די הלכות הנל בסיום הלכות בית הבחירה אין די הלכות הנל אין סיום פון הלכות בית הבחירה זענען פאראן נאך כמה דיוקים כלליים דער רבי האט געפרעגט נאך צוויי שאלות נאכדעם האט דער רבי געגעבן אין אות ד' דער רבי האט געגעבן דעם ביאור געוואלדיג געוואלדיג געשמאק וואס דער רבי מאכט אין דעם ווי דער רמב ם איז זיין פארשטאנדיג און עס גייט אריין נאך טיפער און טיפער דער הסבר וואס דער רמב ם האט דא געמיינט. א', די ערשטע שאלה, פארוואס ברענגט דער רמב ם אט דעם ענין אין הלכות שמירת בית הבחירה? די הלכות ביז הלכה י א געהערן צו דעם פרק, אין זיי רעכנט זיך וועגן שמירת המקדש. דער רמב ם רעכנט אויס הלכות בית הבחירה ווי אזוי מען בויעט, און דערנאכדעם גייט ער אריין און ער ברענגט אריין א שיינע פאר הלכות וואס ער ברענגט וועגן היטן דעם בית המקדש ווי דערמאנט פריער אז הכהנים שומרים בשלושה מקומות לווים בעשרים ואחד מקום ווי שטייט אין משניות אין מידות וואו מ'האט וואו מ'האט געהיט דארטן איז דערפאר ברענגט ער עס אריין דארטן די שאלה איז נאר פארוואס ברענגט ער אריין די צוויי הלכות אין הלכות בית הבחירה אין זיי רעדט זיך די הלכות ביז הלכה י א, געהערן צו דעם פרק, פארוואס? אז זיי רעדט אין זיי רעדט זיך וועגן שמירת המקדש, ווי מען דארף היטן אויפן מקדש, אבער תוכן הלכה י א והלכה י ב איז לכאורה ניט שייך צו שמירת המקדש, ס'האט עפעס צו טון מיט שמירת המקדש? ס'האט נישט צו טון מיט שמירת המקדש, נאר צו דער הכנה והקדמה צו סדר עבודת היום, וואס וואס האבן מיר געזאגט? אז וואס גייען די כהנים מיט די ליכט? זיי גייען ארום און קוקן צו אלץ איז אויפן ארט, צו אלץ איז בסדר, אלע כלים ליגן דארטן, אלץ איז דא וואס מען דארף, און מען איז גרייט צו גיין מאכן דעם תמיד של שחר. מען האט געדארפט נאר צו וואס וואס איז דאס? די הכנה והקדמה צו די עבודה, עס האט נישט געטון צו שמירה. ווי קומט דאס אריין? פארוואס ברענגט עס דער רמב ם אין הלכות אין הלכות שמירת בית המקדש? מען האט געדארפט בודק זיין צו אלס אין דער עזרה איז כדבעי למהוי, צו אלס איז אויפן פלאץ, אלס איז גוט, אויף צו אנהויבן טון די עבודת היום, מען קען נישט אנהויבן די עבודות סיידן אז אלס איז בסדר, אלס ליגט אויפן ארט און אלס איז ווי ס'דארף צו זיין. וואו באלאנגט דאס? באלאנגט דאס אין הלכות תמידין ומוספין, און דער רבי לייגט צו אין די סוגריים און עס שטייט טאקע דארט בקיצור, אין הלכות תמידים ומוספים ברענגט דער רמב ם בקיצור דעם ענין פון אז מ'איז געגאנגען אינדערפרי און מען האט בודק געווען דעם בית המקדש צו אלץ איז אויפן ארט צו אלץ איז כדבעי צו מען קען אנהייבן די עבודה אין בית המקדש. ווערט דאך א שאלה ווי קומט דאס אריין דא? ב', א צווייטע שאלה, די לעצטע הלכה י ב איז א המשך פון דער הלכה שלפניה. המשך, לאמיר קוקן אינעווייניג ווי דער לשון איז געווען פונעם רמב ם. דער רמב ם הייבט אן אז מ'איז יעדן אינדערפרי איז מען געגאנגען א צוויי גרופעס פון כהנים מיט אבוקות בידם, און און שני אבוקות של אור בידם, מיט דעם ענדיגט ער הלכה י א, און ער הייבט אן הלכה י ב, ער א המשך, כסדר הזה עושים בכל לילה ולילה, א המשך צו צו י א, ס'האט געקענט זיין אלץ אין די זעלבע הלכה אין י א, וואס טיילט ער עס אפ אינגאנצן? די לעצטע הלכה ב' איז א המשך פון דער הלכה שלפניה, וכמפורש, דער רמב ם הייבט אן מיט כסדר הזה עושין, ער הייבט אן מיט די ווערטער כסדר הזה אין יוד א', האט מען געמאכט אלע נאכט און שבת נישט, פארוואס איז דאס א אנדערע הלכה? נאר מען איז מוסיף, וואס איז ער מוסיף דארטן? אז אום שבת איז געווען אנדערש, האט ער דאך געקענט זאגן אלס אין דעם זעלבן הלכה, אז ס'איז געגאנגען בשתי אבוקות של אור בידם, כסדר הזה עושין בכל לילה ולילה, חוץ מלילי שבת, צוטיילסט דאס אויף צוויי. פארוואס האט עס דער רמב ם אויסגעטיילט אין א הלכה בפני עצמו? א געוואלדיגע שווערע שאלה, און דער רבי לייגט צו, בפרט אז כידוע איז הפרדת ההלכות ברמב ם בדיוק, די הלכות וואס דער רמב ם האט צוטיילט איז דאס בדיוק, און מען לערנט אפ דערפון וכו' ס'דא פון דעם זאכן וואס מען לערנט ארויס, ווי אמאל צו איין משנה אדער צוויי, איין הלכה אדער צוויי הלכות, אדער הלכה י א און י ב, קען מען ארויסלערנען פון דעם זאכן. ס'דא עניינים וואס מ'לערנט אפ, וואס א שייכות, וואס א שייכות האט יעדער הלכה פאר זיך. צו ס'איז איין הלכה, צו ס'איז צוויי הלכות. מ'האט שוין דערמאנט אסאך מאל למשל, אז איינער זאגט הרי את מקודשת לי על מנת שאני יודע שתי הלכות, איז דארף זיין יוד א' און יוד ב' ווי וואלט געווען ווען ס'וואלט געווען צוזאמען, וואלט ער נישט, וואלט ס'נישט געווען מקודש, ווייל ער ווייסט נאר איין איין הלכה. איז פארוואס זאגט דער רמב ם צוטיילט אין צוויי, וואס ליגט דא באהאלטן אין דעם צוטיילן די צוויי? האבן מיר יעצט. די לכאורה דריי שאלות, איין שאלה האט צוויי דיוקים, אבער ס'איז דריי שאלות. איין שאלה איז, די ערשטע שאלה איז, פארוואס זאגט די רמב ם אז ווען ס'קומט צו גיין בודק זיין יעדן אינדערפרי דעם דעם מקדש, איז א גאנצע וואך איז מען געגאנגען מיט ליכט אין די הענט, ס'קומט שבת אינדערפרי האט מען נישט געגאנגען מיט קיין ליכט, לכאורה איז דאך א שבות, און א שבות מעג מען מעג מען טון, און דאס וואס די רבי האט געוואלט פארענטפערן אז לכאורה ס'דבר קבוע נישט, זעט מען אפילו ביי דבר קבוע, און ס'דא א וועג וואס מ'קען מאכן אנדערש. מען קען דאך מען קען גיין מיט די ליכט, מען קען מען קען אנצינדן די ליכט פריער, אדער מען זעט ביי דעם ביי דעם קרבן פסח אז מען האט זיך געקענט מאכן אנדערש און ס'איז א דבר קבוע, פונדעסטוועגן זאגט מען אז אז מען האט מבטל געווען דעם שבות אפילו מען האט געקענט מאכן אנדערש, האט מען אויפגעהאנגען די בהמה אויף די מקלות און מען האט אזוי אפגעשונדן די הויט. פארוואס דא ווען ס'קומט צו דעם ענין אז מען קען, איז טאקע דא א אנדערע וועג צו אנצינדן די ליכט, אבער אין שבות במקדש האט מען געדארפט קענען גיין אן די ליכט. די צוויי אנדערע צוויי שאלות, פארוואס ברענגט דער רמב ם אריין די צוויי הלכות יוד א' און יוד ב' אין הלכות, און וואס ער רעדט יעצט האט ער גערעדט אין אפאר הלכות וועגן שמירת המקדש, וואסערע שייכות האט דאס מיט שמירת המקדש? דאס איז דאך א הכנה צו אנהייבן ארבעטן אינדערפרי אין דעם בית המקדש, דארף עס אריינגיין אין הלכות תמידין ומוספין, ווען ס'קומט צו הלכות פון תמיד, דארף דער רמב ם זאגן אז פאר מ'גייט מאכן דעם, און דער רמב ם זאגט טאקע דארטן בקיצור, פאר מ'גייט מאכן דעם תמיד, דארף מען ארומגיין צוויי גרופעס פון כהנים, און בודק זיין אויב אלץ איז אויפן ארט, ווי קומט דאס אריין דא, וואסארא שייכות האט דאס דא? די שאלה איז געוואלדיג, און דער ענטפער וועט זיין פשוט הפלא ופלא, וואסארא שייכות דאס האט, און פארוואס דווקא ס'קומט אריין דא. געוואלדיג. און די צווייטע שאלה איז געווען, פארוואס צוטיילט דאס דער רמב ם אויף צוויי הלכות, און מען ווייסט דאך אז די הלכות איז זייער מדויק אויסגעטיילט אין הלכה בפני עצמה, ווי דער רבי זאגט, בידוע אז הפרדת הלכות ברמב ם איז בדיוק, און מען לערנט אפ דערפון זאכן, פארוואס האט ער עס צוטיילט אין צוויי, ס'איז דאך לכאורה איין המשך, נישט נאר ס'איז איין המשך, נאר אין הלכה י ב הייבט ער אן מיטן פריערדיגן, כסדר הזה וואס ער האט געזאגט אין י א, עושים בכל לילה ולילה, חוץ מלילי שבת, פארוואס טוט ער עס? אות ד', דער ביאור בזה, דער רמב ם איז מבאר בתחילת הפרק, אין אנהייב פרק ח' אין הלכות בית הבחירה, איז אז שמירת המקדש איז נישט מפחד אויבים וכו', מ'היט נישט דעם בית המקדש ווייל מ'האט מורא אז ס'זאלן אריינקומען דארטן אויבים אדער גנבים מ'וועט קומען עפעס גנב'ענען דארטן, פארוואס, וואס איז דאס? הייבט אן דער רמב ם, נאר משום כבוד המקדש. ס'איז א כבוד פאר מקדש, פארוואס? און ער זאגט א לשון פון רמב ם, ווייל אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין, לפלטרין שאין עליו שומרין, אליין פשוט אליין פארשטאנדיג אז ס'דא א פלטר וואס מען זעט, מען גייט אריבער און מען זעט אין א פלאץ פון א מלך אדער פון א אין א מלוכה, מען זעט אז ס'שטייען דארטן שומרים, יעדער איינער פארשטייט אז ס'איז נישט אז מען זאל נישט אריין גיין און גנב'נען, ס'איז א ענין פון א כבוד, ס'איז אזא טייערע פלאץ אז ס'שטייען דארטן שומרים. דאס וואס די רמב ם הייבט אן, פון דעם איז מובן אז די פרטים וועגן וועלכע עס רעדט זיך אין דעם פרק, פרק ח', דער גאנצער פרק ח', וואס רעדט זיך דארטן? רעדט זיך זיינען משום כבוד המקדש. על פי זה, לויט דעם יסוד, אז דער רמב ם זאגט אז דער גאנצער ענין פונעם היטן איז כבוד המקדש, ס'איז נישט קיין ענין פון פחד, על פי זה קען מען זאגן אז אויך דער ענין הבדיקה איז משום כבוד הבית. חידוש נפלא ביותר, וואס איז דער ענין פון די בדיקה פון די דאס וואס מען גייט אינדערפרי בודק זיין צו אלע זאכן זענען אויפן ארט, זאגט דער רבי ס'איז אויכעט כבוד הבית. ומהאי טעמא האט דער רמב ם אריינגעשטעלט די הלכות י א און י ב אין דעם פרק. דאס שטעלט דער רבי אוועק דעם יסוד, יעצט קומט דער הסבר בפרטיות וואס מיינט דאס, וואס מיינט דאס אז דער ענין פון בדיקה וואס מען גייט די כהנים מיט די אבוקות איז א ענין פון כבוד הבית, וויבאלד אז ס'איז כבוד הבית באלאנגט דאס דא אויכעט. דאָס, װאָס מע האָט אָנגעהױבן רעדן פֿריִער, אַװוּ מע האָט אַכטונג געגעבן דאָרט בעשׂרים ואַרבעה מקום האָט מען אַכטונג געגעבן מיט אַלע זאַכן, איז דאָס נישט פֿאַר פּחד, נאָר פֿאַר שמירה, נאָר אַ ענין פֿון, פֿון כּבֿוד. איז ענין פֿון כּבֿוד, איז די לעצטע צװײ הלכות רעדט אױכעט װעגן כּבֿוד. די רבי גײט עס מסביר זײַן. די בדיקה איז געטאָן געװאָרן בעיקר, נישט נאָר אַלס אַ הכנה צו עבֿודת המקדש. פֿריִער האָט מען געלערנט אַזױ, װאָס איז דאָס, אַז מע גײט זען, צי אַלץ איז גוט, צי מע קען אָנהײבן די עבֿודה. בעיקר איז דאָס נישט אַלס אַ הכנה, נאָר ס'איז אַלס כּבֿוד המקדש. וואס איז דער כבוד המקדש דער רבי מסביר כמבואר במקום אחר ס'דא א לאנגע אריכות אין ליקוטי שיחות חלק י ג און דער רבי ברענגט עס דא בקיצור מבואר במקום אחר בארוכה אז דער תוכן הכבוד דורך שמירת המקדש באשטייט אין דעם וואס די שמירה ווייזט אז מ'איז נישט מסיח דעת פונעם מקדש. וואס איז דער ענין פון שמירה? שמירה מיינט אז איך גיי אריבער איך זע אין בית המקדש אז ס'שטייען שומרים, זיי שטייען א גאנצע צייט, און א יעדן מאל ווען ס'איז דא א בית המקדש איז דא איינער אדער צוויי אדער איין און צוואנציג וואס ביי זיי איז עס נישט מסיח דעת, זיי שטייען אויפן פלאץ און זיי גיבן אכטונג דארטן, וואס גיבן זיי אכטונג? כבוד הבית, זיי מאכן זיי שטייען דארטן אלס שומרים אויף כבוד הבית. אז מ'איז נישט מסיח דעת פונעם מקדש איז על דרך זה בנוגע די בדיקה. זאגט דער רבי די זעלבע זאך איז די בדיקה אויכעט וואס מען גייט יעדן פארטאג און מען גייט קוקן צו אלעס איז אויפן ארט, דערמיט וואס יעדן אינדערפרי איז מען בודק וכו' איז מען מוסיף אין כבוד המקדש, דאס איז דאס דער מען גייט זען צו אלעס איז אויפן ארט, צו אלעס איז בסדר, כבוד המקדש. ועל פי זה, לויט דעם וואס לויט דעם יסוד וואס דער רבי לייגט אוועק, יומתק וועט ווערן זיס, וואס די כהנים הבודקים נאך דער בדיקה א געשמאקע ראיה און א הוכחה אויף דעם. בשעת זיי האבן זיך צוזאמגעטראפן, מ'האט דאך געזאגט פריערט אז זיי זענען געגאנגען ביז דא און די אנדערע זענען געגאנגען ארום און ארום און זיי האבן זיך צוזאמגעטראפן אין מזרח, ווען זיי האבן זיך צוזאמגעטראפן האבן זיי געזאגט, די גרופע צו די גרופע האבן געזאגט, שלום, הכל שלום. זאגט דער רבי פארוואס האבן זיי געניצט דעם לשון און נישט א לשון וואס איז לכאורה מער מתאים צו זאגן אז אלס איז בסדר און מוכן לעבודת המקדש אויב דער יסוד איז אז מען גייט זען אויב אלס איז גרייט אויף עבודת המקדש האבן זיי געדארפט ניצן אן אנדער לשון וואס האבן זיי געדארפט זאגן הכל במקומו וואס גייסטו זען צו אלס איז אויפן ארט צו אלס איז בסדר און ווען זיי טרעפן זיך דארפן ביידע זאגן צו די אנדערע איין גרופע צו די אנדערע הכל על מקומו מען קען גיין מאכן די עבודה אדער הכל כראוי וכיוצא בזה עס איז דא גענוג ווערטער וואס מען קען ניצן וואס דא איז וואס ניצן זיי א א לשון שלום הכל שלום ווייל דאס איז פארוואס איז דאס שלום איז א לשון של כבוד ס'איז שלום, אלץ איז ווי ס'דארף צו זיין, ס'איז א ענין פון כבוד, מ'זאל ארום גיין זען וואס טוט זיך דארטן, נישט מסיח דעת זיין, דאס איז דער ענין פון דעם ארום גיין דארטן, ממילא איז זייער געשמאק פארשטאנדיג שוין פארוואס דער רמב"ם שטעלט עס אריין יעצט אין דעם הלכות בית הבחירה, און נישט אין הלכות מוספים, ווייל דאס איז נישט דער עיקר, נישט דער עיקר איז די הכנה אויף די עבודה, דער עיקר איז כבוד, פרק ח' רעדט וועגן דעם ענין פון כבוד, דאס איז א ענין פון כבוד אויכעט. אות ה'. יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין, ענטפערן לויט דעם וועט מען ענטפערן די שאלה וואס מען האט געפרעגט פריער, פארוואס איז האבן מיר פארענטפערט פארוואס דער רמב"ם שטעלט עס דא אריין, פארוואס ער האט צוטיילט עס אויף צוויי הלכות איז געבליבן נאך שווער, ענטפערן שפעטער, יעצט גייט דער רבי ענטפערן אין אות ה' דעם ענין פארוואס ביי ס'קומט שבת איז מען נישט געגאנגען מיט די נרות אפילו ס'איז א שבות, אויב ס'איז א שבות מעג מען עס דאך טון, אין שבות במקדש, פארוואס האט מען געגאנגען מיט די ליכט וואס איז געווען אנגעגרייט פון ערב שבת? לפי זה וועט פארענפערט ווערן די שאלה הנ"ל אין דער לעצטער הלכה, מיט פארשטיין אויכעט ובהקדים, דער רבי האט געגעבן א הקדמה צו דעם, א געשמאקע הקדמה, און דאס וועט זיין די ראיה צו פארוואס דער רבינ'ס חידוש פארוואס מען דארף פארוואס מען גייט נישט מיט די ליכט שבת נאר מען גייט מיט די ליכט וואס מען האט אנגעגרייט ערב שבת און זיי האלטן נישט די ליכט אין די הענט כאטש אז מען מעג עס טון ס'איז דאך נאר א שבות. אין דעם ענין פון נס השמן די חנוכה, געוואלדיגער צושטעל, דעם ענין פון נס השמן די חנוכה וואס שטייט א לשון די גמרא גמרא אין שבת, לשון פון די גמרא, טימאו כל השמנים שבהיכל כולו בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, די יוונים האבן מטמא געווען אלע שמנים, מען האט געזוכט מען האט נישט געטראפן, ביז מען האט געפונען איין פך פון שמן וואס איז געווען מונח מיט חותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, ס'איז געווען גענוג אויף אנצינדן אויף איין טאג, נעשה בו נס, ס'איז געווארן א נס מיט דעם שמן, והדליקו ממנו שמונה ימים, דאס איז דער לשון אין די גמרא אין שבת. איז ידוע די שאלה, א באוואוסטע שאלה וואס אלע פרעגן. ס'איז פאראן א דעה, די גמרא אין פסחים ברענגט א דעה, אז טומאה הותרה בציבור, טומאה הותרה בציבור איז גייט אויף ביידע אופנים, סיי לאמיר זאגן אז אלע כהנים זענען טמא געווארן, וואס טוט מען? מאכט מען נישט די עבודה אין בית המקדש? איז טומאה איז הותרה בציבור. זעלבע זאך איז אויכעט מיט א זאך וואס איז דא אין בית המקדש, די כלים אדער אנדערע זאכן, אויב ס'איז דא שמן, אלע שמן איז טמא, וואס טוט מען יעמאלט איז דאך הותרה בציבור מ'האט געקענט אנצינדען די מנורה מיט שמן של טומאה איז לדעה זו פארוואס האט דער אויבישטער געדארפט מאכן א נס השמן מ'האט דאך געקענט מדליק זיין די נרות אויך מיט שמן טמא פארוואס האט דער אויבישטער געדארפט מאכן דעם נס לויט דעם יסוד פארוואס דער אויבישטער האט געמאכט דעם נס וועט מען פארשטיין אויכעט דא פארוואס מ'זאל שבת נישט גיין מיט די ליכט געוואלדיג צושטעלן. ענטפערן אויף דעם מפרשים. מפרשים ענטפערן פארוואס האט דער אייבישטער געמאכט דעם נס? אף על פי אז טומאה הותרה בציבור, מ'האט דאך געקענט אנצינדן מיט די טמא'דיגע שמן, האט אבער דער אויבישטער געוואלט ווייזן חיבתן של ישראל, דער אייבישטער האט געוואלט ווייזן אז ער האט ליב די אידן, און דעריבער האט ער געמאכט דעם נס כדי אידן זאלן מקיים זיין די מצוה פון הדלקת נרות המנורה, אין אן אופן וואס מען דארף נישט אנקומען צום היתר פון טומאה. ביסט גערעכט, מען מעג עס מאכן, אבער דער אייבישטער האט ליב אידן, ווי וויל ער אידן זאלן מאכן? נישט קיין ענין פון א היתר, וויבאלד אז ס'איז נישטא קיין עצה, איז אלס איז טמא, ניין, דער אייבישטער וויל ס'זאל זיין לכתחילה, דער אייבישטער האט ליב די אידן, ער וויל זיי געבן די מצוות ס'זאל זיין לכתחילה, ווי איז לכתחילה? געמאכט א נס וואס ס'קומט אן און ס'ברענט אכט טעג ביז ס'קומט אן די נייע שמן, מ'האט גענוצט נאר די שמן וואס איז געווען טהור נישט קיין שמן טמא, געוואלדיג דאס וואס דאס וואס מפרשים ענטפערן, דאס הייסט דאס וואס טומאה הותרה, שטייט דאך אין הלכה אז טומאה הותרה, די דעה איז דאך אז טומאה הותרה, איז עס נאר בנוגע עבודתן של ישראל, מען זאגט אז אויב ס'דא טומאה איז די סברה אז עבודה פון א אידן קען זיין אויף א אופן אז מען נעמט די שמן וואס איז טמא און מען ניצט דאס, אבער בנוגע חיבתן של ישראל ווען איך קוק אבער ווען די חיבתן של ישראל דארף מען אויסמיידן טומאה אפילו באופן ווען הותרה. זייער געשמאק. יעצט האבן מיר א יסוד פון דעם שמן וואס מען רעדט וועגן דעם וואס דער אייבישטער האט געמאכט א נס, הגם אז מען האט געקענט ניצן די שמן טמא, פארוואס דער אייבישטער האט געמאכט דעם נס ווייל ער האט ליב די אידן האט ער געוואלט אז ס'זאל זיין לכתחילה, אזוי יש לומר בענינינו, אזוי זאגט דער רבי, די זעלבע זאך קען מען אויך צושטעלן צו אונזער ענין אויך, פון די ליכט ווען מען גייט בודק זיין דעם בית המקדש ערב שבת אינדערפרי. ווען בדיקת הכהנים במקדש וואלט געווען נאר א סתם הנהגה במקדש, ווען איך וואלט געזאגט אז די בדיקה אין מקדש איז נאר א איז א הנהגה, דער אייבישטער הייסט אז מען זאל ארום גיין יעדן אינדערפרי און זען צו אלס איז בסדר, אדער ס'איז אפילו א חלק פון עבודת המקדש, ס'איז א חלק פון די עבודה אין מקדש, איז דער דין אז אין שבות במקדש. און ווי דער רמבם זאגט, א קלארער לשון אין רמבם, אז ווען ס'קומט צו א שבות, א זאך וואס די חכמים האבן מתקן געווען, און ס'קומט אין בית המקדש, איז דאס היתר גמור, ס'איז נישטא קיין ענין וואס איך זאג, ס'איז בדוחק, ס'איז נישטא קיין עצה טו איך עס, ניין, דער לשון פון רמבם, ווי דער רמבם זאגט אז דאס איז היתר מלכתחילה, ס'איז א היתר. איז ווען איך רעד וועגן סתם הנהגה, ווען איך זאג אז דער ארום גיין אינדערפרי איז סתם א הנהגה אין מקדש, אדער ס'איז א חלק פון עבודת המקדש, ס'איז א הכנה צו be able צו זאגן די כהנים, מען קען גיין מאכן דעם גורל דעם פייס מיט דעם האט מען אנגעהויבן און פארוואס ווייל ס'איז אלס בסדר אלס איז אויפן ארט יעמאלט איז אנדער א אנדער סארט זאך ווי דער רבי גייט מסביר זיין וויבאלד אבער אז די בדיקה איז נישט אויף דעם מ'האט ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד אז די בדיקה איז פארבונדן מיט כבוד המקדש דער אנדערער געט דאך גאנצן דערפאר שטעלט עס שטעלט ער עס אריין אין בית הבחירה צום סוף פון די הלכות וואס ער רעדט וועגן דעם ענין פון אכטונג געבן אויפן בית המקדש און די שמירה איז א ענין פון כבוד נישט קיין ענין פון פחד הדגשת גודל כבוד המקדש, מען קומט מדגיש זיין די כבוד המקדש, איר ווייסט וואס כבוד המקדש איז? נישט נאר מ'גיט אכטונג, נאר פארטאג, יעדן פארטאג פאר מען הייבט אן די ארבעט, גייט מען ארום צו זען וואס טוט זיך דארטן, על דרך וואס לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שציווה על יראתו, אזוי אויך בנוגע כבוד המקדש, שטייט קלאר, די גמרא זאגט אין יבמות, אז אז לא מן המקדש אתה ירא, מ'האט עפעס מורא פאר דעם בילדינג? מ'האט מורא פאר דעם פאר די שטיינער? פון וואס האט מען מורא? מ'האט מורא ממי שציווה על יראתו, די זעלבע זאך איז אויכעט בנוגע דעם כבוד, און דאס איז דער ענין וואס מ'גייט ארום יעדן פארטאג, איז ביי דעם ביי דעם ענין וואס מ'גייט ארום מאכן דעם כבוד פון דעם בית המקדש, נישט מתאים אז די בדיקה זאל מלכתחילה זיין אין אן אופן אז מען דארף אנקומען צו א היתר פון אין שבות במקדש, פשוט מבהיל, געשמאק, נישט צו גלייבן, הער וואס דער רבי זאגט דא, דער רבי זאגט זייער פשוט, ביסט גערעכט, מען מעג עס טון, אפילו עס איז דא א אנדערע עצה, און אפילו עס איז קבוע, מען האט געקענט גיין מיט די ליכט פרייטאגס נאכטס אן קיין פראבלעם, אבער ווייסט וועגן וואס דו רעדסט דא? רעדסט נישט דא וועגן א נאר א הכנה צום צום דעם טאג ארבעט, דו רעדסט דא וועגן א אנדער סארט זאך, דו רעדסט דא וועגן כבוד, גייסט ווייזן די כבוד פון דעם בית המקדש, כבוד פונעם אייבערשטן, זאגט זאגט דער רמב ם, זאגט די תורה, ניין ניין ניין, גיי נישט מיט די ליכט אין הענט, און זיי מבטל א שבות, דו האסט לכתחילה לכתחילה אינגאנצן ווי דער רבי זאגט דעם לשון, מיר זאגן נאכאמאל דעם לשון, ביי דעם, ביי גיין מיט די ליכט, איז נישט מתאים אז די בדיקה זאל מלכתחילה זיין אין אן אופן אז מען דארף אנקומען צו א היתר פון אין שבות במקדש צו מבטל זיין דעם שבות וואס די חכמים האבן מתקן געווען, נאר וואס דארף מען עס טון? און מען טוט דאס אין א אופן פון די ליכט איז אנגעגרייט פון ערב שבת, זייער געשמאק, פארוואס? אפילו עס איז אין שבות במקדש, פון דעסוועגן האט דער רמב ם זאגט אז שבת איז מען נישט געגיין מיט די ליכט נאר מען האט אנגעגרייט ליכט פון ערב שבת. אות ו'. דערמיט איז דערמיט איז אויך מובן פארוואס דער פרט אין דער בדיקה אז בשבת איז געווען אנדערש ווי בחול איז א' זייער פארשטאנדיגע אז פארוואס איז שייך צו הלכות בית הבחירה, זייער געשמאק פארוואס, און ב' קומט אין א הלכה בפני עצמה, ס'איז נאך געבליבן די שאלה פארוואס איז אן הלכה בפני עצמה, ווערן פארענטפערט אלע דריי שאלות. איך זע שוין פארוואס אפילו אז אין, וואס אין שבות במקדש טוט מען עס אלס א ענין פון כבוד, א ענין פון כבוד דארף ווערן געמאכט לכתחילה, אזוי ווי ביי די שמן האט דער אייבישטער געזאגט איר קענט טאקע צינדן מיט שמן טמא, אבער איך וויל, איך האב אייך ליב, איך וויל איר זאלט מאכן דעם שמן מיט א שמן טהור, מאך איך א נס אז ס'וועט ברענען אכט טעג און דערנאכדעם וועט איר האבן שמן טהור. און ב' קומט אין א הלכה בפני עצמה. מה זה, וואס דער רמב ם האט צוטיילט, איז דאך איין המשך, און דער רמב ם נישט נאר ס'איז א המשך וואס איז די ווען ס'איז ממש די זעלבע הלכה, וואס זאגט ער? כסדר הזה עושין בכל לילה ולילה. ס'איז א המשך צו דעם אות, זאל, ס'האט געדארפט זיין אין איין, אין איין הלכה. ב' קומט א, קומט אין א הלכה בפני עצמה, היות אז דערמיט קומט צו נאך א גרעסערע און שטארקערע הדגשה אין כבוד המקדש. וואו זעט מען עס? ווי דער רבי מסביר. מען האט נישט נאר בכלל בודק געווען דעם מקדש יעדן טאג כדי להדר בכבודו, יא? האסט מיר געזאגט, אויף וואס גייט מען ארום יעדן טאג בודק זיין? צו מהדר זיין בכבודו. זאגט דער רמב ם, נישט נאר מען האט מהדר געווען יעדן טאג און מען איז געגיין בודק זיין אין הלכה י א, נאר נאכמער, איך גיב דיר צו א נייע הלכה, הלכה י ב, דו ווייסט וואס די נייע זאך איז דערפאר איז דאס אן עקסטערע הלכה ווייל ס'קומט נאך צו א חידוש אין דעם הידור פון כבוד בית המקדש נאך מער אין הלכה י ב די בדיקה איז געווען אין אן אופן מהודר ומכובד אפילו האסט געקענט גיין שבת מיט די ליכט מ אין די הענט זאג איך ניין איך וויל עס מאכן אין אסאך א העכערע דרגה מלכתחילה מ'גרייט אן די ליכט ערב שבת וואס דערפאר האט מען בשבת נישט גענוצט קיין היתר פון אין שבות במקדש, נאר מען האט בודק געווען מיט נרות הדלוקין שם מערב שבת, דערפאר איז דאס אן עקסטערע הלכה, ס'איז צוויי דרגות, די ערשטע דרגה איז אז מען גיין א גאנצע וואך מ'האט בודק געווען פארן כבוד בית המקדש, כבוד השם, אז ס'קומט אבער שבת מוז ער עס מאכן א עקסטערע הלכה ווייל ס'רעדט זיך וועגן א נאך א העכערע דרגה אין דעם ענין פון כבוד פון בית המקדש. פשוט געוואלדיג און אלץ פארשטאנדיג די אלע שאלות איז אראפגעגאנגען און מטעם זה איז דאס דער סיום פון פרק ח' פון הלכות בית הבחירה וועלכע רעדט כאמור וועגן כבוד המקדש ס'פארשטאנדיג ווי ס'קומט אריין דא אויכעט ווארום אין דער הלכה ווערט ארויסגעבראכט דעם מכבד זיין דעם מקדש אויפן העכסטן אופן א הנהגה בהידור מן ההידור נישט נאר איך גיי מאכן נאר ס'איז הידור מן ההידור. אין אות ז' וועט דער רבי אריין גיין נאך טיפער מסביר זיין פארוואס דאס קומט אריין אין הלכות בית הבחירה. די אלע שאלות איז אראפגעגאנגען ס'איז זייער געשמאק פארשטאנדיג. עוד יש לומר בזה, מ'קען נאך זאגן נאך טיפער ובהקדים. בנוגע צו מלאכה במקדש בשבת געפינט מען צוויי הפכים. וועגן ארבעטן אין בית המקדש בשבת איז דא אינטערעסאנט אין הלכה איז דא צוויי סארטן ממש איינע פארקערט פון די אנדערע. פון איין זייט איז עבודת התמידים והמוספים, ושאר קרבנות הציבור שזמנם קבוע, יעדן יום טוב, יעדן שבת איז דא קרבן שחר, תמיד של תמיד של שחר תמיד של בין הערביים, און דער קרבן מוסף, נישט ס'איז נישט נאר דוחה שבת, און ס'איז מותר בשבת, נישט נאר דאס, נישט דוחה שבת און ס'איז מותר, נאר דו לאזט נישט, נאר ס'איז א מצוה, דער רמב"ם שרייבט אין הלכות ביאת המ אין הלכות ביאת מקדש פרק ד', שרייבט ער אז ס'איז א מצוה צו ברענגען די קרבנות אין שבת. לכאורה דו האסט מלאכות וואס מ'טאר נישט טון אין נישט אין בית המקדש, דאס איז איין איין זייט, מאידך גיסא פון די צווייטע זייט אבער איז דער דין אז אין בנין בית המקדש דוחה שבת, זייער אינטערעסאנט, קומט צו בויען דעם בית המקדש איז מען נישט דוחה שבת, קומט צו די עבודות אין בית המקדש איז דוחה שבת, וואס טוט זיך דא? וואו לערנט מען עס ארויס? ווי מ'לערנט עס אויך אפ אין מכילתא פון אונזער פרשה, אין פרשת ויקהל, אין פרשת ויקהל שטייט שטייט קלאר, דער רבי ברענגט אראפ די מכילתא זאגט דאס, און רש"י און די רמב"ן אין די פרשה, דערפון וואס משה האט מקדים געווען דעם ציווי פון איסור מלאכה בשבת צום ציווי פון מלאכת המשכן. עס הייבט זיך אן ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, איינמאל אין די תורה שטייט ויקהל, וואס האט ער זיי געקומען לערנען? איז ער געקומען זאגן ווי מען דארף מאכן דעם משכן, ער איז געקומען דערציילן וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט אין פרשת תרומה, מען האט דאך די שאלה וואס הייבסטו אן מיט שבת? זה הדבר אשר צוה השם לעשות, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת, וואס טוט זיך דא? לערנט מען ארויס פון דעם, אז שבת בויט מען נישט קיין בית המקדש, איז דאך דא א מורא'דיגע זאך, אויב דו זאגסט אז שבת מאכט מען קרבנות, תמידין ומוספין און אלע זאכן, זאכן וואס מען קען נישט טון שבת אינדרויסן פון בית המקדש, פארוואס זאל מען נישט בויען די בית המקדש שבת אויכעט? וואס איז דער הסבר דא? דער רבי מאכט זייער געשמאק, ויש לומר הסברא בזה. נאכדעם וואס דער מקדש איז שוין א מקום קדוש בשלימות, און עס רעדט זיך וועגן א פרט, א מלאכה אין בית המקדש, דעמאלט ווערן זיי נישט גערעכנט א מעשה חול. נאך וואס דער בית המקדש שטייט, עס איז שוין געווארן די קדושה פון בית המקדש, יעמאלט אין בית המקדש קען נישט זיין קיין דבר חול, יעדער זאך וואס מען טוט איז מותר, ווי שבות איז מותר, שחיטה איז מותר, די אלע זאכן איז מותר, עס איז א מצוה, נישט נאר עס איז מותר. בשעת אבער מען רעדט וועגן בויען די בית המקדש איז אינגאנצן אנדערש סאו דאס זייער געשמאקע חילוק וואס דער רבי מאכט פארוואס די בויען טאר מען נישט און די עבודה מעג מען יא. און עס רעדט זיך וועגן א פרט א מלאכה אין בית המקדש דעמאלט ווערן זיי נישט גערעכנט א מעשה חול עס ווערט נישט גערעכנט ווי א מעשה חול בקודש איז יעדע זאך נישט קיין מעשה חול וואס דו טוסט אין בית המקדש איז נישט קיין מעשה חול נאר אן ענין פון קדושה במילא איז אין דעם נישטא קיין חילול שבת פארקערט ס'איז א מצוה ס'איז נישט קיין ענין פון ווי דער רבי זאגט פריער דעם לשון ס'איז נישט קיין ענין פון פון פון מ'האט מתיר געווען נאר ס'וואס ס'איז נישט דוחה שבת און ס'מותר בשבת ניין ס'איז א מצוה אבער וועגן בויען איז א אנדער גדר ווען עס האנדלט זיך אבער וועגן אויפמאכן דעם בית המקדש בויען דעם בית המקדש אויפמאכן דעם בית המקדש והקדושה שבו ס'איז נאך נישטא די קדושה אין אים האט נישט קיין ארט אז דאס זאל געטון ווערן מיט א מעשה שיש בו משום חילול שבת מילא קען עס נישט זיין, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג די חילוק אז בויען די בית המקדש שבת טאר מען נישט, און פארקערט נאך וואס דער בית המקדש איז שוין קדוש און אלס, טוט מען אלס וואס דער אייבישטער האט געהייסן און ס'איז א מצוה, נישט נאר א היתר און נישט נאר קיין דוחה. ועל דרך, דער רבי גיט אין חצאי ריבוע א דוגמא, ועל דרך דער ביאור וואס אנדערע מפרשים, דער רבי ברענגט אראפ דעם גליוני הש"ס פון הר"י ענגל, וואס ער זאגט זייער א געשמאקן ווארט, וואס ער זאגט לגבי דעם נס השמן דחנוכה, פארוואס האט דער אייבישטער געמאכט דעם נס אויף חנוכה? מיר האבן געלערנט פריער דעם ענין וואס שטייט אין וואס שטייט אין אין דאכט זיך אין מכילתא וואס שטייט דארט אין אז וואס מפני חיבתן של ישראל דערפאר האט דער אייבישטער געמאכט דעם נס. ניין, ס'איז נישט די מכילתא, ניין. און זאגט דער רבי, איז דא פון הר"י ענגל דא זייער א געשמאקן ווארט אויף דעם. על דרך דעם ביאור וואס אנדערע מפרשים זאגן לגבי דעם נס השמן דחנוכה, אז דאס וואס מען האט דאן נישט געקענט נוצן דעם כלל פון טומאה הותרה, פארוואס מען האט נישט געקענט נוצן און דער אייבישטער האט געדארפט מאכן דעם נס, זייער געשמאק, איז ווייל דעמאלט האט געדארפט זיין דער חינוך המקדש מחדש, שטייט דאך קלאר דארטן, וואס הייסט חנוכה, ס'איז חנוכת המזבח, דערפאר הייסט עס חנוכה, חנוכת המזבח, חנוכת המקדש, זיי האבן עס מטמא געווען אלס, און ביים אויפמאכן א נייע קדושה זאגט מען נישט טומאה הותרה וכו', דער רבי ברענגט א געשמאקע ראיה צו דעם, דעם יסוד וואס דער רבי לייגט אוועק, פארוואס ווען מען בויעט א מקדש איז שבת טאר מען נישט, און ווען אין מקדש ארבעטן ווען ס'איז שוין דא די קדושה איז פיין, איך זעה אז פשוט וועט ווען פון חנוכה, מתוך קענטניס פון די טומאה, נאו נאו, עס קענטניס פון די טומאה אויב ס'וואלט געווען נאר די שמן וואלט געווען טמא און אלס וואלט געווען בסדר, דאך געווען אן ענין פון חנוכה מ'האט מחנך געווען, נאכאמאל די מקדש מיט די מזבח מיט אלס, מען גייט מחנך זיין, קען מען עס נישט מאכן, מחנך זיין, קען מען נישט מיט אן אופן פון הותרה. יעמאלט דארף זיין לכתחילה געמאכט ווי ס'דארף זיין, דערפאר שבת קען מען עס נישט מאכן. ממילא זאגט דער רבי קען מען זאגן אז על דרך זה איז אויך בנוגע איסורי שבות במקדש, דער רבי טוט עס צושטעלן אז די זאך וואס מ'האט ערשט גערעדט וועגן ענין פון שבות במקדש, ווענדט זיך וואס וועגן וואס מ'רעדט. חכמים האבן מתיר געווען שבות במקדש, ווען? דער רבי מאכט דעם זעלבן חילוק ווי דא, אין פאלן וועלכע זיינען פארבונדן מיט עבודה במקדש אדער מלאכה בו. די עבודה במקדש אדער א מלאכה וואס מען טוט אין בית המקדש, יעמאלט האט מען עס מתיר געווען. מה שאין כן, ער האט עס געשמאק, מה שאין כן ווען עס רעדט זיך וועגן גוף בנין המקדש, ווען מען רעדט וועגן דעם בנין המקדש, כולל אויך דעם כבודו פון דעם מקדש, האבן חכמים וואס מעין דאורייתא תיקון, יעדע זאך וואס חכמים האבן מתקן געווען האבן זיי דאך מתקן געווען מעין דאורייתא, ווי די גמרא זאגט אין פסחים לערנט ארויס דארטן וועגן דעם ענין פון. פון א כלי וואס מ'האט געווען יין נסך אין דעם, די זעלבע זאך פון חמץ, איז די זעלבע זאך, לכאורה איז דאך עס נישט די זעלבע זאך, חמץ איז דאך דאורייתא, און יין נסך איז דרבנן, און דעסוועגן חכמים איז תיקון כעין דאורייתא, אז אפילו א כלי חרס וואס מ'האט אריינגעלייגט אין דעם יין נסך באקומט עס דעם זעלבן דין ווי א כלי חרס פון חמץ, די זעלבע זאך, ווייל ס'איז בולע מיט די אלע זאכן, אבער ס'איז די זעלבע זאך, די חכמים האבן דאך מתקן געווען מעין דאורייתא, האבן נישט מתיר געווען קיין שבות דאס אויפמאכן אדער מוסיף זיין פארשטארקן די קדושה פונעם בית המקדש דארף נישט געטון ווערן דורך א מעשה של שבות, האבן מיר א מורא'דיגן געשמאקן חילוק ווען מען רעדט וועגן א ענין פון עבודה אין בית המקדש, די דוגמאות וואס מ'האט אנגעפירט, צו מאכן אזוי, צו אריינלייגן וואסער אין די מקווה, צו דעם אנדער ענין פון קרבן פסח אפשינדן די הויט, די אלע זאכן איז עבודה אין בית המקדש, אין שבות במקדש, טו האסט פארזעהט דו טוסט עס אלעמאל. אפילו אז ס'איז דא א אנדער וועג, מ'קען אויפוועקן דעם כהן אויף א אנדער סארט אופן, מ'קען אריינגיסן הייסע וואסער אין די מקווה וואס מ'האט אנגעגרייט פון פריערט, די זעלבע ביי קרבן פסח, מ'קען אפשינדן דעם אויף אדער, מ'דארף נישט, אין שבות במקדש. מ'רעדט אבער וועגן דעם ענין פון בנין בית המקדש, דארט איז נישטא קיין, דארט איז אזויווי ביי די שמן, דארט קען מען נישט נוצן קיין שמן טמא, ווען ס'קומט צו דער ענין פון בנין בית המקדש, שבת טוט מען דאס נישט, אפילו אז די תורה זאגט מ'וואלט עס געמעגט טון, ס'איז נישטא קיין שבת ווען מ'דארף מאכן, ניין, בויען דעם בית המקדש, אויפמאכן דעם בית המקדש, די זעלבע זאך האט נאך מחדש געווען, אז דער ענין פון ארום גיין יעדן טאג איז דאך דער ענין פון כבוד, דער ענין פון כבוד הייסט עס אז דו בויעסט אויף דעם בית המקדש יעדן מינוט און יעדן טאג, דער בית המקדש איז בית המקדש, ווי מאכסט אים בעסער? מיט דעם וואס דו גיסט אכטונג, מיט דעם אלס כבוד, מיט דעם וואס דו גייסט ארום און דו קוקסט ארום אלס כבוד, ממילא דאס קען נישט געמאכט ווערן מיט א ענין פון שבות, מיט א ענין פון גיין מיט די ליכט, דערפאר דארף מען האבן דווקא די ליכט וואס מ'האט אנגעגרייט פון ערב שבת, פשוט, געוואלדיג, עס איז געשמאק, אלץ איז פארשטאנדיג, די רמב"ם מיט אלץ. אות ח', בנוגע דעם טעם וואס די הלכות פון שמירת וכבוד המקדש האט די רמב"ם אריינגעשטעלט אין הלכות בית הבחירה, ועל דרך זה דאס וואס רבינו הקדוש, רבי יודא הנשיא, רבינו הקדוש וואס האט מסדר געווען די משניות, האט מסדר געווען קובע געווען די דינים פון שמירת המקדש, אויך אין מסכת מידות, מסכת מידות הייבט ער אן, בשלושה מקומות הכהנים שומרים און דערנאך אין עשרים ואחד מקומות די לווים גיבן אכטונג, וואס ענינה, ווי הייסט די ווי הייסט די מסכתא? מסכת מידות, ער רעכנט אויס ווי דער מזבח מיט דעם מיט דעם קודש מיט מאה אמה מיט עשר אמות דער קודש הקדשים, אלעס וואס ער רעכנט אויס דארטן איז מידות הבית, און נישט בלויז דארט וואו עס רעדט זיך וועגן די עבודות הנעשות בו, פארוואס איז עס נישט אריינגעשטעלט אין משניות אין תמיד? האט זיך האט זיך גערעדט במקום אחר. דער רבי זאגט שוין גערעדט אויכעט אין ליקוטי שיחות חלק י"ג איז געווען א לאנגע אריכות וועגן דעם, פארוואס ער שטעלט אריין דעם שמירת און כבוד המקדש, א נייע שאלה, פארוואס שטעלט ער עס אריין בכלל אין בית הבחירה? הלכות בית הבחירה איז אזוי ווי דער רבינו הקדוש שטעלט דאס אריין אין מידות, אזוי שטעלט דאס אריין דער רמב"ם אין הלכות בית הבחירה ווען ער רעדט וועגן ווי מען בויעט דעם מקדש און מיט די כלים מיט די מנורה מיט דעם ארון מיט די אלע זאכן, און דערנאך הייבט ער אן רעדן פון שמירה, ווי קומט דאס אריין צוזאמען דארטן? דער רבי מאכט זיין זייער געשמאק. די מצוה פון בנין בית המקדש איז דער חיוב, נישט פעולת הבנין, נאר די תוצאה פון דער פעולה, וואס איז דאס? דער נפעל. ס'איז דא א מצוה אז ס'זאל זיין א בית המקדש, דער בויען דעם בית המקדש דאס איז נישט די מצוה, די מצוה איז עס זאל זיין א בית המקדש, שיהיה אז עס זאל זיין א בית המקדש, ווי דער ראגעטשאווער איז מבאר בארוכה דעם ענין וואס דאס מיינט, אז ס'דארף זיין דער ענין פון בית המקדש דארף זיין ס'זאל זיין א בית המקדש, אבער נישט דער בויען. לפי זה, לויט דעם וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, איז מובן פארוואס שמירת המקדש איז א טייל פון הלכות בית הבחירה. פארוואס? ווייל אויך די שמירה איז פועל עס זאל זיין שיהיה א בית המקדש, דער בית המקדש שטייט שוין, מיט די שמירה, מיט דעם ארום גיין יעדן טאג בודק זיין, מיט די אלע זאכן, דאס גיט צו אין דעם בנין בית המקדש, ס'איז דא א בית המקדש אבער דאס גיט צו, איך זאג נאכאמאל, לפי זה איז מובן פארוואס שמירת המקדש איז א טייל פון הלכות בית הבחירה, ווייל אויך די שמירה איז פועל עס זאל זיין שיהיה א בית המקדש. א בית של כבוד, א מקום ראוי צו זיין בית הבחירה. ממילא פאסט עס שוין אריין דארטן אין הלכות בית הבחירה. הלכות בית הבחירה איז אז ווען מען בויעט דעם בית המקדש, בויען דעם בית המקדש איז די מצוה ס'זאל זיין א בית המקדש, ממילא איז די זעלבע זאך אויכעט, קומט אריין דער ענין פון כבוד, וואס כבוד איז מוסיף אין דעם ענין פון בנין בית המקדש. יעדן טאג וואס מען זיצט דארט און מען גיט אכטונג, דאס מוסיף אין דעם ענין פונעם כבוד און דעם בנין פון בית המקדש. לויט דעם קומט אויס אז אויך דאס וואס די כהנים זיינען בודקים בכל יום במקדש משום כבוד, נישט נאר די שמירה, נאר אפילו דער רבי קומט צו די מסקנא אז אפילו דער ענין פון בודקים וואס מען גייט ארום יעדן טאג איז משום כבוד המקדש, ווי מען האט געזאגט פריער כנל דערפאר איז דאס אז מען גייט ארום זען נישט מסיח דעת זיין און מען ווייסט אז מען איז צו א וויכטיגע פלאץ מען גייט ארום זען וואס טוט זיך איז נישט נאר א הכנה והקדמה צו עבודת היום ווי געזאגט פריער נאר איז אויך א המשך וחלק פון בנין המקדש, דער ארום גיין בויעט דעם בית המקדש, די בדיקה איז על דרך בדק הבית, דער בית ווערט מער מכובד ומהודר, ס'איז דא אין אלע ערטער וואס איז דא שולן איז דא א פושקע וואס שטייט בדק הבית, וואס מיינט בדק הבית? בדק מיינט שפאלטן, אז ס'ווערט צובראכן עפעס, ווי דער דין אז ס'ווערט צובראכן א שטיין אין בית המקדש, איז דא דער ענין פון בדק הבית, מען גייט און מען פאררעכט דאס, הייסט עס האט נאכאמאל געבויט דעם בית המקדש, די זעלבע זאך איז אויך די בדיקה, די זעלבע לשון ווי בדק הבית, די לשון פון בדיקה, זיי גייען ארום יעדן טאג ווי איז דער לשון געווען, בשחר קודם שיעלה עמוד השחר, זענען זיי גייען בודק זיין, אדער דעם אין די הלכה י ב, חוץ מלילי שבת שאין בידם אור אלא בודקין בנרות, ס'איז א ענין פון בודקין, בודקין איז א ענין פון בדק הבית, מען בויעט אויף דעם בית המקדש איינמאל מיט דעם ארום גיין. ועל פי זה איז מובן פארוואס מען זאגט דא נישט דעם כלל פון אין שבות במקדש, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג נאך טיפער פארוואס מען זאגט נישט אין שבות במקדש וועגן דעם, וויבאלד די בדיקה איז א טייל פון בנין המקדש. ביז יעצט האט מען געלערנט אז דער ענין איז אז וויבאלד דאס איז א ענין פון כבוד, א ענין פון כבוד, איז דאס א ענין פון חינוך און אלע זאכן מוז זיין געמאכט, יעצט נאך אריין אסאך טיפער, ס'איז א ענין פון זיי בויען דעם בית המקדש מיט דעם, בויען דעם בית המקדש, שבת קען מען נישט, ממילא קען מען נישט אויכעט מיט ארום גיין מיט די אבוקות וואס איז א וואס וואס איז א שבות, און אפילו עס איז אין שבות במקדש. וויבאלד די בדיקה איז א טייל פון בנין, דער רבי האט אונטערגעשטראכן בנין המקדש, ביי וועלכן תורה זאגט אז ער איז נישט דוחה שבת, מען בויט נישט דעם מקדש שבת, דערפאר האבן חכמים מתקן געווען כעין דאורייתא, ווי געזאגט אלעמאל חכמים מאכן דאך כעין דאורייתא אז דאס זאל נישט דוחה זיין איסור שבות ממילא פסק'נט דער רמב ם אז מען גייט מיט די נישט מיט די ליכט אין די הענט נאר מען גייט מיט די ליכט וואס הענגט אויף די ווענט דארטן און ס'איז געווען אנגעצונדן פון ערב שבת. הייסט עס וועט דער רבי מחבר זיין נאך א חידוש נפלא, מ'איז אלעמאל דאך נוהג אז ווען מען מאכט א סיום א מסכתא איז מען מקשר דעם אנהייב מסכתא מיטן סוף, רבי מחבר זיין פשוט געוואלדיג דעם אנהייב הלכות בית הבחירה מיטן סוף בית הבחירה און ס'וועט זיין געשמאק פארשטאנדיג ווי קומט אריין דארטן די שמירה, ווי געזאגט פריערט מיט די אלע זאכן וואסערע שייכות זיי האבן צווישן זיך. על פי זה יש לקשר דעם סיום פון א הלכות בית הבחירה מיט התחלתן, נעוץ סופן בתחילתן, דער סוף דארף האבן א שייכות צו דעם אנהייב. אין אנהייב פון הלכות בית הבחירה איז דער רמב"ם קובע דעם גדר פון מצוות בנין בית הבחירה, דער רמב"ם שטעלט אוועק דעם גדר, וואס איז דער ענין פון מצוות בית הבחירה? לעשות בית לשם. געוואלדיג. ווי דער לשון? נישט לבנות, לכאורה האט ער געדארפט זאגן, אנהייבן דעם גדר פון די מצוה לבנות בית, ווי ער זאגט, א לעשות, וואס דערפון לערנט מען אפ, דער רבי ברענגט אראפ נאכאמאל דעם ראגאטשאווער, וואס דער ראגאטשאווער זאגט ווי דערמאנט פריערט, פון דערפון וואס דער רמב"ם זאגט לעשות לערנט מען אפ, אז די מצוה איז נישט די פעולת הבנייה, ווען ס'וואלט געשטאנען לבנות איז א מצוה לבנות, שטייט נישט לבנות, לעשות, ס'זאל זיין א בית המקדש, איז די מצוה נישט איז די מצוה נישט די פעולת הבניה, וואס איז די, וואס איז די מצוה? די תוצאה, ס'זאל זיין א בית המקדש, אז עס זאל זיין א בית לשם, מיט אלע פרטים וואס אזא בית דארף האבן, דאס איז אנהייב הלכה פון דעם רמב"ם אין הלכות בית הבחירה, וואס האט עס א שייכות צום סוף? און דער זעלבער ענין, און דער זעלבער ענין ווערט מודגש אינעם לעצטן פרק פון הלכות בית הבחירה. דעם לעצטן פרק, פרק ח', ווערט דערמאנט די זעלבע זאך. מהאי טעמא, דעם זעלבן טעם, כנזכר לעיל, אזוי ווי מ'האט ערשט גערעדט. מהאי טעמא כנזכר לעיל, איז אויך שמירת המקדש א חלק פון בית הבחירה, ווי מ'האט ערשט געלערנט אין אין אות ח', אז דער ענין פון ארומגיין און דער ענין פון די שמירה איז א ענין פון וואס מ'בויעט יעדן טאג דעם בית המקדש צו כבוד המקדש, איז אויך שמירת המקדש א חלק פון בית הבחירה, ביז צום סיום הענין ווי דאס קומט ארויס אין סיום הלכות בית הבחירה, וואס איז דער סיום פון הלכות בית הבחירה? אז מיט דעם וואס עס איז א פרט אין בנין בנוי פון בית הבחירה, ס'איז א פרט אין בויען דעם געבויעטן בית המקדש, ס'איז טאקע דא א בית המקדש, אבער מיט דעם אכטונג געבן מיט דעם כבוד, ביסטו נאכאמאל בויסטו אויף נאכאמאל יעדן מינוט דעם בית המקדש, איז עס נישט דוחה שבת, כולל אויך נישט קיין שבועות, ממילא איז שוין פארשטאנדיג ערשט דער אנהייב מיט דעם סוף, אנהייב רעדט ער וועגן דעם ענין פון לעשות בית להשם, אז דער אויפטו איז דער ענין פון אז ס'זאל זיין א בית להשם נישט דער בויען, זעלבע זאך אין סוף אויכעט, אין סוף בית הבחירה רעדט ער וועגן דעם ענין פון די שמירה מיט די אלע זאכן, איז דער ענין פון אז ס'זאל זיין א ענין פון א בית הבחירה, ווי איז דאס א בית הבחירה? ווען מ'גייט ארום און מ'גיבט אכטונג און מ'איז עושה די שמירה מיט די אלע זאכן. אות יוד, דא וועלן מיר אנקומען צו דעם קשר פון אנהייב בית הבחירה מיטן סוף אין על פי חסידות, וואס מיר קענען זיך אפלערנען פון דעם א געוואלדיגן געוואלדיגן לימוד אין אונזער עבודה, און א חיזוק וואס מיר דארפן, וואס דער רבי גיט, דער רבי גיט אונז א חיזוק אין אונזער עבודה אין היינטיגע צייטן אין דעם אין גלות. דער ביאור הקשר פון תחילת הלכות בית הבחירה וסיומן בפנימיות הענינים, מ'האט גערעדט כמה פעמים. דער רבי זאגט מיר שוין גערעדט כמה פעמים ס'איז געדרוקט אין ליקוטי שיחות באריכות אז אף על פי וואס בנין המשכן און בית ראשון ושני האט מען מקיים געווען די מצוה פון ועשו לי מקדש שטייט אין פרשת תרומה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם און דער רמב ם אין אנהייב הלכות בית הבחירה זאגט אז מיט דעם האט מיט דעם מאכן דעם משכן מיט די צוויי בתי מקדשים האט מען מקיים געווען דעם ציווי פון ועשו לי מקדש איז עס אבער נישט געווען אין אן אופן פון בנין הבית בתכלית השלימות. יעדער איינער ווייסט נישט בתכלית השלימות, דאס וועט זיך אויפטון ביי מקדש אדני קוננו ידיך, ווי ס'שטייט אין, ווי מען זאגט אין דאווענען יעדן טאג אין אז ישיר, מקדש אדני קוננו ידיך, וואס איז דא אין די שירה פון משה שירת הים, ביי מקדש, ווען וועט עס זיין? ביי בית השלישי, וואס ער וועט זיין א בית נצחי, ווי שטייט אין זוהר, דער זוהר ברענגט אראפ אז ביז ערשט איז געווען א בית וואס איז געווען, עס איז חרוב געווארן, דער משכן און דער ערשטער און דער צווייטער, בית השלישי ס'עט זיין א בית נצחי, און דאס איז אויך דער טעם הפנימי וואס די לעצטע הלכה פון הלכות בית הבחירה רעדט וועגן דעם סדר פון בדיקת העזרה אין מקדש ביום השבת. געוואלדיג, וואס איז שייכות וואס דאס מיינט פארוואס דווקא איז אין די לעצטע הלכה רעדט ער וועגן יום השבת, לרמז, א מורא'דיגע רמז דא אין רמב ם, אז דער סיום ושלימות פון בית הבחירה איז אין דעם מקדש וואס וועט זיין לעתיד לבוא אין דעם יום שכולו שבת. געוואלדיג. מיט וואס ענדיגט ער? ער ענדיגט אין דעם ענין פון הלכות בית הבחירה פון בויען דעם בית המקדש, ענדיגט ער צו מיט דעם ענין וואזוי מ'איז בודק ביום השבת. פארוואס? ווייל ער רעדט וועגן דעם מקדש וואס וועט זיין ליום שכולו שבת וואס גייט אין אלף השביעי ווען ס'וועט זיין דער בית המקדש, משיח וועט זיין דא מיט אלע זאכן. יעצט וועט דער רבי זאגן, אויב אזוי, אויב איך זאג אז די ערשטע צוויי מקדשים און דער משכן זענען נישט געווען בשלימות, שלימות וועט נאר זיין ביים מקדש השלישי, קען מען דאך מיינען אז וויבאלד די שלימות הבית וועט דאך זיין לעתיד לבוא, איז חס ושלום אונזער איצטיגע עבודה נישט תופס מקום? ס'נישט, ס'נישט בשלימות, נישטא קיין בית המקדש, ס'גלות, ס'האט נישט קיין חשיבות חס ושלום, אזוי קען א מענטש טראכטן, זאגט דער רבי ניין, באווארנט דער רמב ם, דער רמב ם באווארנט דא, אז אדרבה, בלילי שבת אין בידם אור, אלא בודקין בנרות הדלוקין שם מערב שבת. פשוט געוואלדיג דער ווארט וואס דער רבי זאגט דא. ווי זאגט דער רמב ם? חוץ מלילי שבת שאין בידם אור, ווען ס'וועט קומען שבת, יום שכולו שבת, און ס'וועט זיין דער בית המקדש השלישי, דעמאלט איז דער לשון אין בידם אור. וואסערע אור ניצט מען? פון ערב שבת. דעם אור וואס מיר מאכן היינט, די מצוות וואס מיר טוען היינט, די תורה וואס מיר לערנען היינט, דאס וועט מען נוצן ווען ס'וועט קומען משיח. וואס מיינט דאס? דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק. ווען משיח וועט קומען, וועט נישט זיין דער זעלבער ענין פון קיום המצוות ווי היינט, ס'וועט זיין אינגאנצן אויף אן אנדער סארט אופן, ס'איז נישט דער ענין פון די מצוה, ממילא איז קלאר, ס'וועט נישט זיין דער אור. בלילי שבת אין אור. ווען ס'וועט קומען, ווען ס'וועט קומען דער יום שכולו שבת, וואס וועט זיין דער בית המקדש, איז אין וואס וועט מען ניצן? דער אור וואס מיר מאכן היינט, במילא ווערט נישט צובראכן און זאגן אז ס'איז נישט בשלימות, ניין, לאמיר זען ווי דער רבי איז דאס מסביר, אין דעם זמן פון יום שכולו שבת, נאכאמאל לערנען דעם קטע פון באווארן, ס'איז פשוט געוואלדיג, באווארנט דער רמב ם, אז אדרבה, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, אדרבה, בלילי שבת, ווען ס'וועט קומען שבת, אין בידם אור. וואס וועט זיין אלא בודקין בנרות הדלוקין שם מערב שבת מיט די ליכט פון היינט אין דעם זמן פון יום שכולו שבת איז אין אור אין בידם אור נר מצוה ותורה אור ווי דער פסוק אין ווי דער פסוק אין משלי וועט נישט זיין פארוואס ווייל ס'וועט זיין וואס איז וואס איז וואס איז אור נר מצוה און תורה תורה אור ס'וועט זיין ווי ס'שטייט אין קהלת שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ ס'וועלן קומען יארן וואס דו וועסט זאגן נישט דאס וואס איך וויל ווייל די מצוות וועלן זיין אינגאנצן אויף אן אנדער סארט אופן, עס וועט נישט זיין דער דער ענין פון נר מצוה ותורה אור, און די ליכטיגקייט וואס איז דעמאלט דא, עס איז דאך דא ליכטיגקייט? איז אין אין בידם אור בלילי שבת, דער נעמט זיך דווקא פון די נרות פון מצוות וואס מען האט אנגעצונדן מערב שבת וואו אין זמן הגלות, אונזער עבודה איז געוואלדיג וויכטיג, מורא'דיג וויכטיג, די שלימות פון בית שלישי. איז וואס דעמאלט וועט נתגלה ווערן דער עילוי פון דער איצטיגער עבודה. מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות, דער אלטער רבי אין תניא ריש פרק לז איז מסביר אז אלץ וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען איז תלוי אין אונזער עבודה, אונזער עבודה איז זייער שטארק נוגע, און ממילא דארף מען וויסן אז מען דארף לערנען און דאווענען און טון אלץ וואס דער אייבישטער וויל, ווייל דאס וועט זיין דער אור וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען. און דאס גיט א זירוז ועידוד, פארקערט, ס'גיט אונז א זירוז אין דער עבודה פון א אידן צו אויפשטעלן דעם מקדש און משכן רוחני ביי זיך, שטעל אויף דעם משכן ביי זיך, דעם דאס, עס שטייט ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש, שטייט נישט ושכנתי בתוכו, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, ווי דער, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין ראשית חכמה אין שער האהבה, און דער ברענגט אראפ פון של ה, אז דאס וועט זיין בתוך כל אחד ואחד מישראל, וואס דאס ברענגט דעם בנין בית המקדש השלישי, דער צוגרייטן אונזער משכן אין אונז, משכן רוחני, די הארץ איז דער קודש הקדשים, דער ארון ווי ס'ברענגט זיך אין חסידות, וואס דאס ברענגט דעם בנין בית המקדש השלישי בגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו ממש. משיחות שבת פרשת דברים ושבת פרשת עקב תש מ, שבת פרשת דברים תשמ א, לכאורה איז די פארברענגען וואס דער רבי האט גערעדט וועגן דעם ענין פון סיום הלכות בית הבחירה מ'האט געענדיגט הלכות בית הבחירה אין יענע צייט מיט די שבתים וואס מען רעדט דא דברים און עקב און דברים מ"א, און דערנאך האט עס אריינגעלייגט אין ליקוטי שיחות האט עס אריינגעלייגט אין די פרשה אויף ויקהל, ווייל פון ויקהל לערנט מען דאך ארויס ווי געזאגט פריער רעדט זיך וועגן דעם ענין ווי משה רבינו גיבט איבער וועגן דעם משכן און משכן איקרי מקדש, און אויכעט דעם ענין וואס מען לערנט ארויס פון דארטן אז שבת בויט מען נישט דעם מקדש.